דערציילט אז אמאל בשעת ס'איז געווען אין רוסלאנד אין די תקופה פון די קאמוניסטן, ס'איז געווען א סכנה צו זיצן און לערנען און פירן ישיבות, און דער האט פארמאכט אלע ישיבות און אלע חדרים, איז יעדער מאל בשעת מען איז געלאפן פון איינער צום צווייטן און מען האט זיך באהאלטן און מען האט געלערנט תורה במסירות נפש באהאלטענערהייט, איז געווען אין יענע תקופה איז געווען א קבוצה פון בחורים וואס זיי זענען געזעצן אין א באהאלטענעם ארט און דארטן האבן זיי געלערנט און געדאווענט און געדינט דעם אייבערשטן איז געווען איינמאל זענען געזעצן א קבוצה פון תלמידים צוזאמען מיט זייער משפיע און מען האט פארברענגט ס'איז געווען א פארברענגען, ס'איז געווען א כ"ד טבת, א זמן פון א חסידישער יום טוב, א חסידישער יום הילולא, און מ'האט פארברענגט, און מ'האט מורא געהאט אז ס'וועט קומען צו גיין פון די פון די קעגעבע, ווי מ'האט עס גערופן דעמאלט, יא, פון די משטרה, אויף זוכן זיי האט מען מורא געהאט, איז געשטאנען איינער אינדרויסן און מ'האט געמאכט סימנים אז טאמער מ'וועט עפעס זען זאכן וואס זענען חשוד וועט מען מאכן א סימן און פון דעם וועט מען וויסן אז מ'דארף אנטלויפן, מ'דארף זיך באהאלטן יעדער איינער במקומו. נו, דערווייל האט דער משפיע אנגעהויבן דעם פארברענגען, און מ'איז געזעצן און מ'האט פארבראכט עטליכע שעות. דער משפיע האט גערעדט וואס מען רעדט אויף א חסידישן פארברענגען. ער האט גערעדט וועגן עניני עבודת השם, ער האט גערעדט וועגן עבודת התפילה, וועגן קריאת שמע שעל המיטה, וועגן ענינים פון חשבון הנפש, און ירידת הנשמה למטה, און וואס מען טוט אויף דער וועלט, און ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן, און דער משפיע האט מעורר געווען די תלמידים אין א עבודה פנימית, ביז ס'איז געווען אין אזא מין אופן אז ס'איז געווען אזוי התעוררות אינעם פארברענגען, וואס כמה וכמה פון די תלמידים האבן זיך צעוויינט בשעת דעם פארברענגען. און אזוי איז ארומגעגאנגען א משך זמן, ביז פלוצלינג האט מען געהערט דעם פייף פון דרויסן, פארשטאנען אז ס'איז עפעס א זאך וואס מען דארף זיך גלייך באהאלטן, און ווי נאר מ'האט געהערט דעם פייף, איז געווארן גלייך א טומל די בחורים זיך אויפגעהויבן, און יעדער איינער איז אריינגעלאפן אין זיין ארט וואו ער האט זיך צוגעגרייט פאר דעם, און מ'גייט זיך באהאלטן, און ס'איז געווארן שא שטיל, דערווייל איז אריינגעקומען די פאליציי, די משטרה און זיי האבן בודק געווען זיי האבן גארנישט געטראפן אז אלץ איז געווען בסדר און אין א משך פון אפאר משך זמן זענען זיי אוועק געגאנגען פון דארטן און בשעת זיי זענען אוועק געגאנגען פון דארטן צוביסלעך האבן די בחורים צוריק געקומען אויף ממשיך זיין דעם פארברענגען בשעת מען האט זיך צוריק אוועק געזעצט ביים טיש אויף אנהייבן דעם פארברענגען האט דער משפיע געזאגט אז גיט א קוק וואס דא האט פאסירט. דער בשעת מיר האבן געזעסן און גערעדט אין עניינים פון עבודת השם, מען האט גערעדט וועגן ענייני עבודת השם, ענייני עבודה, ווי אזוי מען דארף דאווענען, מען דארף לערנען, און וואס האט עס געפועלט, איז מען געזעסן און געוויינט, אט דאס איז געווען דער די תוצאה, געפועלט אן ענין פון וויינען פון בכיה, בשעת מ'איז געקומען צו גיין און מ'האט געוואוסט אז ס'איז דא דא א סכנה, האט קיינער נישט געוויינט, מ'האט זיך גלייך אויפגעהויבן און געזוכט א פלאץ ווי אזוי מ'קען זיך ראטעווען, ס'איז נישט געווען קיין ענין פון וויינען, ס'איז געווען מ'דארף טון. האט דער משפיע ארויסגערעדט אז דא זעט מען ווי אזוי ס'קומט צו עבודת השם, מ'מיינט אז מ'וויינט איז מיט דעם איז מען יוצא, ער טוט תשובה, יא, פון דעם וואס מ'האט געזען דא היינט ביינאכט דארף מען לערנען א דרך אין עבודה, אז בשעת מען זעט אז מען געפינט זיך אין א מצב סכנה רוחנית אין עבודת השם, און איז זיך מתבונן די מעמד ומצב ווי א איד געפינט זיך אין דער וועלט און ער דינט דעם אייבערשטן און ער דארף תשובה טון, איז דער ענין איז נישט צו וויינען, דער ענין איז אזוי ווי דא מ'האט געזען אז דו דערהערסט אז ס'איז דא א סכנה וויינסטו נישט נאר דו הייבסט זיך אויף און דו זוכסט ווי אזוי דו קענסט דו קענסט זיך ראטעווען און על דרך זה אין עבודת השם דער ענין איז נישט די בכיות נאר דער ענין איז אז מ'דארף זיך געפינען א וועג און זיך טאקע אונטערנעמען און און מ'דארף טאקע טון עשיה לעילה טון פעולות בפועל ממש ווי אזוי ארויסגיין פון דעם גלות פנימית און זיך פארשטארקן אין עבודת השם. וואס אט דער ענין געפינט מען אין פרשת ויגש אין היינטיגע סדרה געפינען מיר אין סדרה פרשת ויגש געפינט מען דעם ענין פון די בכיה געפינט מען א אינטערעסאנטער פסוק אין די סדרה פרשה דערציילט ווי אזוי איז געווען מיט די שבטים וואס זיי האבן זיך געטראפן נאכדעם וואס יוסף צוויי און צוואנציק יאר נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט אים, איז געקומען צו גיין די מינוט ווען יוסף איז זיך באוויזן צו די ברידער אני יוסף, און ס'איז די פרשה דערציילט פרשת ויגש ווי אזוי איז געווארן דער צוזאמען טרעפן זיך, ווי די ברידער האבן זיך געטראפן איינער מיטן אנדערן און די גרויסע התרגשות וואס איז דארטן פארגעקומען אין דעם אין דער פגישה ווי אזוי יוסף מיט די ברידער האבן זיך געטראפן, קומט צו גיין די פרשה און זאגט דעם פסוק, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבך ובנימין בכה על צוואריו. יא, אז יוסף הצדיק, יא, פון די גאנ, איז איז ארויפגעפאלן אויף די האלז, אויפן צוואר פון זיין ברודער בנימין, האט געוויינט, און בנימין האט געוויינט על צוואריו פון יוסף. זאגט אויף דערויף די גמרא אין מסכת מגילה און רש"י ברענגט עס אויכעט אין היינטיגע סדרה אז וואס איז דא געווען דער געוויין על צוואריו אז דאס איז געווען אויפן בית המקדש יוסף הצדיק האט געזען ער קוקט אויף בנימין האט ער געזען נישט נאר בנימינ'ן דער ברודער זיינער נאר ער האט געזען אין בנימינ'ן דער בית המקדש וואס גייט זיין בחלקו של בנימין די שתי בתי המקדש, דערפאר שטייט צווארי לשון רבים, דער בית המקדש, דער ערשטער און דער צווייטער אין ירושלים, דאס איז בחלקו של בנימין, דארטן געפינט זיך דער בית המקדש, איז במילא האט ער געוויינט אויפן חורבן פון די בתי בית המקדש'ס, צווארי לשון רבים, וואס דער בית המקדש ווערט אנגערופן צוואר ווי ס'שטייט אין שיר השירים, כמגדל ווי דער פסוק אין דוד צווארך דאס גייט אויפן בית המקדש דאס איז געווען יוסף געוויינט אויף בנימין און בנימין געוויינט אויף יוסף דאס איז געווען וויבאלד אז יוסף איז געהאט אויכעט א משכן משכן שילה יא וואס דער משכן שילה איז 369 יאר ריבוי זמן די גאנצע תקופת השופטים איז געווען דער בית המקדש דער משכן שילה מקדש שילה וואס איז געווען אין חלקו של יוסף איז ווען דאס אויכעט נחרב געווארן איז במילא האט בנימין געוויינט על צוואר יוסף שטייט טאקע אין חסידישע ספרים אז דער ענין וואס איז דא געווען דער די בכיה וואס איינער האט געוויינט אויפן צווייטענס צוואר איז דאס געווען א תיקון אויף דעם אויף דעם חטא פונעם חורבן בית המקדש, לכאורה איז דאס איינע פון די שאלות וואס מען פרעגט דא, איז וואס איז דער ענין וואס יעדער איינער האט געוויינט אויף יענעמ'ס צוואר, פארוואס האט ער נישט געוויינט אויף דעם אייגענעם צוואר? עס ברענגט זיך אין חסידישע ספרים אז דער ענין איז דער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, וויבאלד די גמרא זאגט דאך אין מסכת יומא, מסכת גיטין, אז דער חורבן בית המקדש איז פארבונדן מיט דעם ענין פון קנאה ושנאה און פון שנאת חינם, און ממילא דארט געוואלט ארויסווייזן פונקט פארקערט, דער אהבת חינם. אז יוסף הצדיק האט געוויינט האט ער געוויינט אויף בנימינ'ס חורבן בית המקדש, און בנימין האט געוויינט אויף יוסף'ס חורבן בית המקדש, הגם אז כדי צו קענען בויען די בית המקדש ביי בנימינען האט געדארפט פריער זיין די חורבן פון בית המקדש פון שילה ביי יוסף'ן, פון דעסטוועגן איז בנימין האט געארט דעם חורבן פון בית המקדש פון יוסף, און יוסף האט געארט דעם חורבן בית המקדש פון בנימין, און מיט דעם האבן זיי מתקן געווען דער ענין פון די טעם די סיבה אויף דעם ענין פון דעם חורבן בית המקדש דער ענין פון אהבת חינם. אבער דא דארף מען פארשטיין בכלל ערשטנס וואס איז דער ענין פון דעם צוואר, יא, וואס איז דער טייטש אז זיי האבן געוויינט על צווארי, יא, אז יוסף האט געוויינט על צווארי בנימין בנימין על צוואר, זאגט מען אז וואס אז דער בית המקדש איז דער ענין א צוואר, כמגדל דוד צווארך שטייט אין שיר השירים, אבער הא גופא צריך ביאור, פארוואס טאקע דער בית המקדש ווערט אנגערופן בשם צוואר, וואס איז דער ענין פון דעם צוואר פון דעם האלדז, וואס דער בית המקדש רופט זיך אן על צוואר, דער מדרש זאגט טאקע, מדרש אין שיר השירים, אז אזוי ווי דער צוואר איז בגובה של אדם, על דרך זה דער בית המקדש בגובה של עולם אבער לכאורה אז מ'רעדט שוין בגובה של אדם גובה של אדם איז דאך די קאפ און די קאפ איז נאך העכער פאר דעם צוואר איז וואס איז דער עניין אז דווקא בצוואר און נישט אויפן קאפ איז ברענגט זיך טאקע יא וואס די גמרא זאגט יא אז דער בית המקדש גמרא אין זבחים און כמה מקומות יומא אז דער בית המקדש איז נישט געווען ממש בראש דער בית המקדש איז געווען אביסל נידעריגער, ווי ס'ברענגט זיך אויפן פסוק אין פרשת וזאת הברכה, ובין כתפיו שכן, וואס שטייט טאקע בנוגע צו בנימינען, אז דער בית המקדש ובין כתפיו, זאגט דארטן די גמרא, אז דער בית המקדש איז בעצם, דער בית המקדש האט דאך געדארפט זיין אין קאפ אין די העכסטע ארט פון דער וועלט, אבער פונדעסטוועגן איז דאס נישט אויפן העכסטן ארט פון דער וועלט, ס'איז אביסל נידעריגער. ס'איז דא א בארג לעבן דעם בית המקדש, לעבן הר הבית, ס'איז געווען א בארג עין עיטם, וואס איז געווען צוויי און צוואַנציק אמות העכער פון דעם בית המקדש, יא, ווי ס'איז מבואר אין די גמרא, מצד דעם וואס די וואסער פון די מקווה, ס'איז געווען א, עין עיטם איז געווען א בארג וואס דארטן איז געווען א מעיין, און פון יענעם מעיין, האט מען גענומען די וואסער פאר די מקווה וואס איז געווען אין הר הבית אין בית המקדש, די מקווה איז דאך געווען געבויעט צוויי און צוואַנציק אמות העכער פון דער ערד פון דעם הר הבית, ווען מען רעכנט אויס די חשבונות ווי אזוי איז דער חשבון אז די מקווה פון לשכת כהן גדול איז געווען צוויי און צוואַנציק אמות העכער פון דעם גאנצן הר הבית, און וויבאלד אז די מקווה די וואסער האט געדארפט קומען פון יענעם מעיין. איז במילא די טבע פון וואסער איז מען זעט בגשמיות אז וואסער בשעת וואסער גייט אראפ און ס'גייט צוריק ארויף, טבע פון מים אז בשעת ס'גייט אראפ און ס'גייט צוריק ארויף איז וועט עס ארויף גיין נאר אזוי הייך פון וואנעט ס'איז אראפגעקומען ס'קען נישט גיין העכער סיידן אז מ'נוצט א ווי מ'רופט עס אן א פאמפע מ'רופט א משאבה א זאך ספעציעלע זאך וואס שטופט די וואסער אבער בטבע המים איז און בשעת די וואסער גייט אראפ, זי גייט צוריק ארויף, וועט עס ארויפגיין נאר אינעם זעלבן שטח, זעלבן קומה פון וואנעט עס איז אראפגעקומען. איז במילא כדי די וואסער זאל קענען ארויפגיין צוויי און צוואַנציק אמות העכער פונעם הר הבית, איז דער בארג לעבן דעם איז געווען צוויי און צוואַנציק אמות העכער. זאגט טאקע די גמרא, פארוואס איז דאס געווען טאקע נישט אויפ'ן העכסטן פלאץ וואס מען האט געבויעט דעם בית המקדש, איז געווען טאקע ווייל דאס איז דער ענין פון דעם צוואר, אזוי ווי ביים שור זאגט מען אין לך נאה כתפיו של שור על דרך זה האט געדארפט זיין דווקא כתפיו בין כתפיו ביים צוואר, און דאס איז א זאך וואס צריך ביאור וואס איז דער ענין שבזה. יא בשעת מען רעדט וועגן וועגן גוף האדם ווייסט מען דאך אז די קאפ איז די העכסטע מדריגה, אין די קאפ געפינען זיך די העכסטע חושים, די מח, די שכל, די עיניים וכו' די העכסטע עניינים. און דא זאגט מען ניין, א וואס איז געווען אין אין די די מעלה דווקא אין דעם צוואר און נישט בראש. לכאורה וואס איז דער וואס איז דער יתרון המעלה וואס איז דא אינעם צוואר. נאר דער ביאור בזה איז,

סיי בגשמיות אז בשעת די חיות וואס געפינט זיך אין מח שבראש, דער אלטער רבי זאגט דאך אין תניא אז דער עיקר החיות געפינט זיך אין מח שבראש, און פון דארטן ווערט עס נתפשט צום מח, און פון דארטן ווערט עס נתפשט נאך צו כל האיברים, איז דער חיות גייט אדורך דעם צוואר,

מיט זיינע הוראות ופקודות און עצות פונעם גאנצן גוף, יא, פונעם מוח שליט על הלב, ווי דער אלטער רבי ברענגט אין תניא בשם הזוהר, און פון דארטן ווערט עס נתפשט לכל האיברים, איז אויכעט דארף אדורכגיין דעם צוואר, און דורך דעם קומט עס אן צו דעם לב, דער דער מיצר הגרון, דער שכל שבמוח ווערט נצטמצם דורך דעם דורך דעם מיצר הגרון דורך דעם צוואר,

איז אז דורך אים זאל נמשך ווערן השפעה צו אידן און צו די אלע אידן די גאנצע וועלט, ווי ס'איז לשון הידוע אז משם אורה יוצא לכל העולם כולו, דאס איז דער בית המקדש, ס'איז דא דער ראש, דער ראש דאס איז די שכינה, דער ראש דאס איז דער אייבערשטער,

פון דעם ראש, פון די שכינה וואס ווערט אנגערופן ראש, יעצט זאל אראפ קומען אין וועלט און מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך, כידוע דאס וואס שטייט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איז דאך ידוע וואס ברענגט זיך פון מדרש, דער של"ה הקדוש ברענגט פון מדרש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, אז דורך די השראת השכינה אין בית המקדש, קומט אן די שכינה בתוך כל אחד ואחד מישראל. און על דרך זה איז דאך ידוע אז דאס וואס איז געווען אין דעם בית המקדש איז געווען די פענסטער פון דעם בית המקדש זענען געווען באופן אז ס'איז געווען די ברייטער פון אינדרויסן און שמאלער פון אינעווייניג, שקופים אטומים, דאס איז נישט דער טבע העולם, בדרך כלל ווען מען מאכט אין א שטוב מאכט מען פענסטערס, מאכט מען אז די פענסטער זאל זיין ברייטער פון אינעווייניג כדי די זון שיינט אריין זאל מאכן ליכטיג זאל אריינגיין ליכטיגקייט פארשפרייטן אין גאנצן שטוב. אין בית המקדש איז געווען פארקערט, די פענסטער איז געווען באופן אז ס'איז געווען שמאלער פון אינעווייניג און ברייטער פון דרויסן, זאגט אויף דערויף דער מדרש, שקופים אטומים שמשם אורו יוצא לכל העולם כולו, ווייל דער בית המקדש איז דער מקור אור פון די גאנצע וועלט, איז במילא דאס איז דער ענין וואס דער בית המקדש דווקא איז נמשל לצוואר, וואס מען וויל ארויסברענגען מיט דעם צוואר איז אז דער בית המקדש זיין ענין איז נישט די קדושה וואס איז בפני עצמו, יע, נאר פארקערט, זיין א ממוצע, אזוי ווי דער צוואר איז א ממוצע וואס ער פירט ארויס און טראגט אראפ די עניינים שבראש, די חיות שבראש, און דעם שכל שבראש, ער זאל אראפקומען אין לב, און פון דעם לב זאל נתפשט ווערן בכל האיברים, על דרך זה דער בית המקדש, דאס איז נישט די קדושת השכינה ווי דאס איז מובדל פון דער וועלט, פארקערט, דער ענין איז צו אראפברענגען די השפעות פונעם אייבערשטן, די השפעות פון די שכינה זאל נמשך ווערן אין אלע אידן בכל העולם כולו אין די גאנצע וועלט און זאל זיין מאכן ליכטיג די וועלט אויף דורכפירן די כוונה עליונה פון מאכן די וועלט א דירה לו יתברך בתחתונים. וואס על דרך זה איז אויכעט אין רוחניות הענינים, בשעת מען רעדט אין דעם בית המקדש הרוחני, וואס ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ווי ס'ברענגט זיך בשם הבעל שם טוב אז ווען דער אייבישטער האט געזאגט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איז באשאפן געווארן ביי יעדער איד אין זיין אידישע הארץ א א קליינער בית המקדש'ל, וואס דאס איז דער בית המקדש הפרטי וואס געפינט זיך ביי יעדער איד בנפשו פנימה. איז זאגט מען אז וואס איז דער ענין פון בית המקדש, א ענין של צוואר דווקא, אז דער ענין פון בית המקדש איז אויף אראפברענגען, נישט זיין בראש, דער ראש איז דאס איז טאקע דאס איז דער דער דער נפש השנית בישראל חלק אלוקה ממעל ממש דער עצם הנשמה דער ראש לי ראש דאס איז ישראל לי ראש א איד איז טאקע בעצם א חלק אלוקה ממעל ממש אבער דאס איז ווי א איד איז פארבונדן מיט געטליכקייט העכער פון וועלט די תכלית הכוונה פון א נשמה פון א אידן איז צו זיין א צוואר אז דער אראפברענגען דעם בית המקדש הפרטי וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן איז אז א איד דארף וויסן זיין זיין שליחות איז אויף אראפברענגען געטליכקייט אין דער וועלט, מאכן ליכטיג די וועלט דורך זיין הנהגה אין תורה, מצוות און מעשים טובים, אויף ברענגען די ליכטיגקייט בכל עולם כולו. דערפאר א איד דארף קוקן אויף זיך אזוי ווי א צוואר אז ער איז א ממוצע אויף אראפברענגען די שליחות פון דער נשמה אין דעם גוף אין דעם נפש הבהמית ובחלקו בעולם, מאכן פון זיך און פון די גאנצע וועלט א דירה לו יתברך ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא איז במילא איז פארשטאנדיג לפי זה וואס איז דא דער ענין פון די בכי' על הצווא בשעת יוסף הצדיק קוקט אויף בנימין און זעט ער דעם בית המקדש איז אז ער זעט דעם חורבן בית המקדש איז ער וואס וויינט ער וויינט ער על הצוואר וואס מען טייטשט דאס אויס אין עבודה רוחנית הייסט דאס אז וויינען אויף די נשמה איז נישטא וואס צו וויינען די נשמה מצד עצמה, דער ראש, די נשמה ווערט אנגערופן בשם ראש, דער ראש שבנשמה איז טאקע א חלק אלוקה ממעל ממש, און דער חלק אלוקה ממעל ממש איז, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, גם בשעת החטא היתה באמנה אתו יתברך, א נשמה איז שטענדיג גאנץ, א נשמה איז שטענדיג באמנה אתו יתברך, דער עצם הנשמה ווערט קיינמאל נישט אפגעריסן, קיינמאל נישט געגאנגען אין גלות, ווי די אלטע, ווי דער פתגם הידוע, אז די נשמה פון א אידן איז קיינמאל אין גלות נישט געגאנגען, און אויף דעם איז נישט שייך וואס צו וויינען. אבער דער צוואר, אט דער ענין פון די נשמה, וואס דאס איז אראפגעקומען דא למטה, און ס'איז א צוואר דער ממוצע המחבר אויף פועל זיין אינעם גוף, און פועל זיין אינעם נפש הבהמית, און פועל זיין בחלקו בעולם, וואס אויף דעם איז ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז די נשמה ירדה למטה בשביל לברר ולזכך את גופו ונפשו הבהמית וחלקו בעולם, אט דא איז געווארן א חורבן. האט דאך יוסף הצדיק געזען דעם חורבן און אויף דעם וויינט ער אויף דעם חורבן בית המקדש אין דעם צוואר, און על דרך זה בנימין על צוואריו פון יוסף, יא, אויף דעם איז שייך צו וויינען, אז צו זען אז צו דורכפירן אז ס'זאל זיך דורכפירן די תכלית הכוונה אויף מאכן פונעם גוף און פון די נפש הבהמית און חלקו בעולם אויף מאכן פון דעם א דירה לו יתברך. די שאלה אבער איז וואס איז דא געשען, יע וואס מיר האבן געזאגט איז אז, פארוואס נאכדעם וואס מען פארשטייט אין דעם עומק הענין אויף וואס איז דער ענין אין רוחניות וואס ער וואס ער וויינט על צווארי, יע אויפן צוואר, פרעגט זיך די שאלה בפנימיות פארוואס טאקע האט יוסף געוויינט על צווארי בנימין און בנימין געוויינט על צווארי יוסף, פארוואס האט נישט געוויינט יעדער איינער אויף זיין אייגענעם חורבן. יא יא, מען טייטשט דאס אויס אין רוחניות הענינים בפרט, אז ס'רעדט זיך וועגן דעם חורבן בית המקדש הפרטי, דעם צוואר אז מען פירט נישט דורך די כוונה און מען טוט נישט וואס מען דארף אויף מאכן די וועלט א דירה לו יתברך, פון דעם ווערט א חורבן בית הפרטי, דארף מען דאך וויינען אויף דעם אייגענעם חורבן. וואס איז יוסף וויינט אויף יענעמ'ס חורבן, אויף בנימינ'ס, און בנימין וויינט אויף יוספ'ס, לכאורה, יעדער איינער דארף דאך פילן, יא, זיין אייגענעם חורבן, און אדרבה, די טבע האדם איז אז דעם אייגענעם צער, וויפיל מען מאנט טאקע אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך האבן גערעדט, אבער אינעם הרגש הצער איז דאך בטבע האדם אז דעם צער הפרטי פילט ער דאך אסאך טיפער ווי ער פילט יענעמ'ס. איז לכאורה יוסף האט געדארפט פילן דעם חורבן פון זיין אייגענעם בית המקדש און בנימין זיין אייגענעם, וואס איז דער ענין וואס יוסף האט געוויינט על צווארי בנימין און בנימין געוויינט על צווארי יוסף? איז נוסף וואס מיר האבן גערעדט פריער אז דאס איז א ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, איז פאראן דא נאך א טיפע נקודה כאמור לעיל אין דעם ענין פון בכיה. בשעת ס'רעדט זיך, ווען איז בכיה א ענין? ווען איז דער ענין פון וויינען א זאך? בשעת ס'רעדט זיך וועגן א צווייטן אידן. בשעת דו זעסט א צווייטער אידן. און דו טוסט כל התלוי בך, זעט א צווייטער אידן געפינט זיך אין א מצב בלתי רצוי, איז דארף מען טון וואס מען קען אויף צו אים משפיע זיין, אויף צו מקרב זיין צו תורה ומצוות, אז דו זעסט א איד געפינט זיך אין א מצב פון חורבן, דארפסטו אים מתקן זיין און פרובן העלפן און מקרב זיין צו תורה ומצוות, אבער די בחירה געפינט זיך בידי האדם אינעם צווייטן מענטשן. איז אמאל קומט צו גיין א מעמד און מצב אז דו וואס דו קענסט מער נישט ווי טון איז מעורר זיין רחמים רבים, ווילט זיך דיר וויינען אויף די יענעמס מעמד און מצב, דו קענסט טאקע טון, העלפן, אבער סוף כל סוף די בחירה געפינט זיך אין יענעמס הענט, און בשעת דו זעסט ביי יענעם א ענין פון פון פון פון חורבן יא איז דערפאר איז דעמאלט איז מתאים דער ענין פון בכיה וויינען מעורר זיין רחמים רבים און זען יא דורך די בכיה אפשר פועל זיין אז זאל קענען מתקן זיין בשעת אבער ס'רעדט זיך וועגן זיך אליין וועגן דעם אייגענעם חורבן אט דארטן איז נישטא וועגן וואס צו וויינען פון וויינען וועט נישט ווערן קיין תיקון, פון וויינען וועט ווערן מער נישט, אז ער וועט זיך פילן גרינגער ביי זיך, מען זעט בטבע האדם, בשעת א מענטש געפינט זיך אין א צער, און ער וויינט, לכאורה וואס קע וואס טוט דער וויינען? דער וויינען איז נישט מתקן גארנישט, אבער דער וויינען איז וירווח לו, ס'ווערט א שטיקל רווח ווי ס'שטייט דער לשון אין תהילים, דער דער פסוק, היתה לי דמעתי לחם. יא, די דמעות, דאס וויינען איז אזוי ווי א לחם, דאס מאכט א שטיקל רווחה בנפש, איז במילא א מענטש, מען זעט אין עבודת האדם אז א מענטש אסאך מאל, יא, איז בשעת ער ווערט נתעורר בתשובה, און די התעוררות תשובה קומט צו אים ביז צו דמעות, ביז צו בכיה של תשובה, איז אמאל די בכיה של תשובה אליין מאכט אים רואיג, ער פילט ער האט שוין געוויינט, און מיט דעם אליין פילט ער זיך שוין ער האט זיך שוין מוחל געווען, ער פילט זיך שוין גרינגער ביי זיך, און דער פילן גרינגער ביי זיך פועל'ט אז ער זאל בלייבן אין דעם זעלבן מעמד און מצב, איז אויף דעם זאגט מען ווען ס'רעדט זיך וועגן זיך אליין איז נישטא וואס צו וואס צו וויינען, ווארום דער וויינען וועט נישט העלפן, נישט דאס דארפסטו טון, דו דארפסט זיך נעמען צו די ארבעט, אנשטאט צו וויינען דארפסטו בויען, דארפסטו טון, דארפסטו טון עניינים של מעשה, און דאס איז די הוראה וואס די פרשה דערציילט אונז, אז יוסף הצדיק דער וויינען האט ער געוויינט על צווארי בנימין, בנימין האט געוויינט על צוארי יוסף, אויף יענעמס חורבן איז דא וואס צו וויינען, איז מעורר רחמים רבים, אויף דעם אייגענעם חורבן איז דער וויינען ניט מער נישט פועל זיין, עס פילט זיך גרינג ביי זיך, איך האב שוין נאר געוויינט, איך פיל זיך שוין צופרידן אז איך האב געוויינט, און מיט דעם בין איך שוין אויף מתקן געווען. אט דאס זאגט מען דא איז נישט דער ענין פון וויינען, און דער פתגם הידוע, רבותינו נשיאינו האבן געזאגט, גדולה פעולה אחת מאלף אנחות, יא, גיב נישט, זיי נישט יוצא מיט קרעכצען אליין, אז ס'איז א פעולה אחת, אנשטאט צו וויינען, אנשטאט צו קרעכצען, דארף מען טאקע טון בפועל ממש אויף אויפבויען דעם אייגענעם בית המקדש אנשטאט צו וויינען, און דאס איז די הוראה וואס די פרשה לערנט אונז, פרשת ויגש, וואס איז א פרשה של גאולה, ס'איז די פרשה ווען די מ'לערנט דאס על פי חסידות, איז דאס די פרשה פון יהודה מיט יוסף וואס דאס געהער דאס האט צו טון מיט די עניינים פון די בתי מקדשות, ווי מיר זעען דא, און און ס'רעדט זיך אין חסידות באריכות די עניינים, אז מיר זעען דאס אין דער הפטורה אויך וואס מען גייט ליינען בנוגע ועבדי דוד מלך עליהם אז דאס איז פארבונדן מיט די מלכות דוד די מלכות המלך המשיח, איז די פרשה קומט צו גיין און לערנט אונז ארויס א הוראה נפלאה אין זמן הגלות. בשעת א איד געפינט זיך אין זמן הגלות און זיך מתבונן ער זעט דעם חורבן בית המקדש, יע, ווילט זיך אים וויינען אויפן חורבן בית המקדש און וויינען אויפן גלות, זאגט מען אים קומט צו גיין די פרשה און זאגט וויינען דארף מען וויינען אויף יענעמס חורבן, אויף דעם אייגענעם חורבן, אויף דעם אייגענעם גלות, אויפן גלות פנימית, איז דארף זיין נישט קיין ענין של בכיה נאר מען דארף צוריק אויפבויען, אויפבויען דעם אייגענעם בית המקדש, אויפבויען דעם צוואר, אויף זיין טאקע א ממוצע מחבר אויף ברענגען ווי דער אור הנשמה זאל לייכטן אינעם גוף און לייכטן אין דער נפש הבהמית און לייכטן בחלקו בעולם אויף גיין אויף דער וועלט און מאכן אויף אויף אויף צוריק אויפבויען דעם בית המקדש און מאכן א דירה לו יתברך אויפבויען דעם בית המקדש הפרטי וואס דורך דעם וועט מען אויפנעמען דעם בית המקדש הכללי וואס שטייט אבער אין מדרש א אינטערעסאנטע זאך אז יעקב אבינו דאס איז געווען יוסף מיט בנימין בנוגע צו יעקב שטייט נישט זאגט דער מדרש, א וואס איז דער ענין בנוגע צו יעקב, די גמרא זאגט אז בנוגע צו יעקב אבינו אז ער האט נישט געוויינט, נאר וואס היה קורא בשמע, יעקב אבינו האט יעמאלט געזאגט קריאת שמע, איז ווי מ'לערנט בפשטות אין מפרשים דאס איז דער גודל העילוי פון יעקב אבינו. צוויי און צוואַנציק יאר וואס ער זעט נישט זיין זון, און ער איז מתאבל, און ער וויינט, און ער איז אויס מענטש, און ער האט נישט קיין לעבן, און ער האט נישט די השראת השכינה, ער געפינט זיך אין א מצב, ממש א ביטערע מצב, צוויי און צוואַנציק יאר מיינט ער אז זיין זון איז פארלוירן געווארן, און דא קומט צו גיין נאך צוויי און צוואַנציק יאר טרעפט זיך מיט זיין יוסף'ן, זיין בן זקונים, יא, יוסף, או, או, וואס יעקב האט אים ליב געהאט מכל אחיו, אבער ער ליינט קרישמע.

לכיורה חורבן בית המקדש דארף מען דאך וויינען און פארוואס איז יעקב קורא שמע נאר דער עומק הענין איז אז דער קורא שמע פון יעקב אבינו איז טאקע נישט דאס איז טאקע א ענין פון בנין בית המקדש וואס איז דער ענין פון קורא שמע די גמרא זאגט דאך אין ברכות

און דער אלטער רבי איז מבאר אין די ליקוטי תורה אז אדם כי יקריב מכם אז א איד וויל מקריב זיין זיך מכם קרבן להוי' פון זיך אליין מקריב זיין דעם גוף און די נפש הבהמית און ווי אזוי איז מען מקריב זיך דורך שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ואהבת בכל לבבך בשני יצריך אז א איד איז זיך מתבונן אין אהבת השם און איז מעורר אהבת השם בכל לבבך בשני יצריך איז מיט דעם איז ער מקריב דעם גוף און נפש הבהמית מן הבהמה מן הבקר מן הצאן עבודת הקרבנות איז דאס טאקע זאגט די גמרא אז יעקב יעקב ביי אים איז געווען דער חורבן בית המקדש סיי פון יוסף סיי פון בנימין דאס געווען זיינע אייגענע זאך איז במילא ער האט נישט געוויינט בכלל ביי אים איז געווען דער עניין נישטא וואס צו וויינען מען דארף טון מען דארף בויען

וואס די גמרא זאגט בנוגע צו רבי עקיבא, אז רבי עקיבא בשעת מ'האט אים סורק געווען במסרקות של ברזל, בשעת ס'איז געווען די עשרה הרוגי מלכות, און רבי עקיבא היו סורקין אותו במסרקות של ברזל, האט ער געזאגט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און זאגט די גמרא אמרו לו תלמידיו עד כאן. תלמידים האבן געפרעגט ווי קענסטו זאגן שמע אין אזאנע מעמד און מצב? האט ער זיי געזאגט אז כל ימיי האב איך געווארט און זיך געבעטן מתי יבוא לידי איך זאל קענען זיך מוסר נפש זיין על קידוש השם און איצטער אז איך קען דאס טון איז זיכער אזוי דאס דערפאר זאגט ער שמע דאס איז די גמרא אין ברכות איז עס ברענגט זיך אין ספרים אז על דרך זה דא יעקב אבינו יעקב שטייט דאך אז רבי עקיבא איז געווען די נשמה פון יעקב אבינו ברענגט זיך אז דאס ווי עס שטייט אביר יעקב אין פרשת ויחי אין די ברכות פון יעקב צו יוסף שטייט דער לשון דארט אביר יעקב ברענגט זיך אין ספרים אז אביר יעקב אותיות רבי עקיבא דאס הייסט רבי עקיבא האט געהאט די נשמה פון יעקב אבינו וואס לפי זה דאס איז דער ענין פון קורא שמע יעקב אבינו על דרך ווי רבי עקיבא די טענה פון די תלמידים, וואס איז געווען די טענה פון די תלמידים? די תלמידים'ס טענה אין עומק הענין איז געווען, ווי קען מען זען דא א בנין בית המקדש? ווי קען מען זאגן אחד? אנטשולדיגט, די תלמידים האבן געקוקט און געזען אז מען הרג'ט רבי עקיבא'ן במסרקות של ברזל, זו תורה וזו שכרה. רבי עקיבא זאגט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, איז זייער טענה געווען ווי קען מען זאגן השם אחד בשעת דא זעט מען דעם היפך האחדות, יא מען זעט ווי אזוי גוים רחמנא ליצלן נעמען א אידן וואס איז גראדע אזוי ווי רבי עקיבא און מ'איז אים במסרקות של ברזל וואו איז דא דער אחד? האט זיי רבי עקיבא געזאגט אדרבה ער זעט אין דעם דעם אחד. רבי עקיבא זאגט כל ימיי האב איך געהאפט צו דערהערן דעם אחד אז אפילו גוים מרקדים בהיכלו והוא שותק איז הוא הן הן גבורותיו אז ער זעט דעם אחדות הוויה אין דעם העלם והסתר אז דורך דעם ברענגט זיך ארויס דער עמק הנשמה ווי א איד איז צוגעבונדן צו געטליכקייט אינעם גרעסטן חשך וואס אין דעם דווקא ברענגט זיך ארויס די אמיתית האחדות וואס אין עוד מלבדו אפילו אינעם גרעסטן חשך איז דער נקודה האט יעקב אבינו מגלה געווען אויכעט בשעת יוסף און בנימין זעהן דעם בית המקדש איז ביי זיי איז א בכיה, זיי זעהן דעם חורבן, זיי זעהן דעם העלם, זיי זעהן א חורבן, וויינען זיי. קומט צו גיין יעקב אבינו היה קורא שמע, יעקב אבינו זעהט אין דעם חורבן בית המקדש, זעהט ער דעם אחד, אז דא ווערט נתגלה א טיפער ענין אין אחדות הוויה, אז אויך דער מקום החשך וועט נתהפך ווערן לאור, אז דאס איז דער חשך הגלות איז בעצם אז דאס איז בפנימיות ירידה לצורך עליה, אבער די גמרא דערציילט טאקע אז רבי עקיבא, און דער זעלבער רבי עקיבא, ער איז דער רבי עקיבא וואס היה מצחק, אז בשעת ער האט געזען דעם חורבן דעם שועלים יוצאים מבית קדשי קדשים, און די אלע תלמידים די אלע חברים רבן גמליאל און רבי יהושע און רבי אלעזר בן עזריה היו בוכים און זיי האבן געמאכט קריעה, רבי עקיבא מצחק,

וואס דאס וועט נתגלה ווערן לעתיד לבוא דערפאר איז שוין ביי אים געווען דער רבי עקיבא מצחק היה קורא שמע ער האט געזען דעם אחדות הוויה האמיתית וואס ווערט נתגלה אין די אלע ענינים און דאס איז דער לימוד וואס מען לערנט פון היינטיגע סדרה אז א איד טאר נישט נתפעל ווערן בשעת ער זעט א ענין של חשך א איד טאר נישט דערשרעקן זיך בשעת ער זעט א ענין פון גלות א איד דארף וויסן זיין אז די גאנצע מטרה פון דעם גלות איז כדי אז מען זאל בויען דעם בית המקדש, און בשעת ס'רעדט זיך וועגן דעם אייגענעם בית המקדש איז כל שכן וקל וחומר טובה פעולה אחת מאלף אנחות, נישט יוצא זיין מיט א מיט א געוויין, נאר מען דארף זיך פארנעמען מיט בנין, אויפבויען דעם בית המקדש, און אראפברענגען די שכינה, און אריינברענגען דעם אור הגאולה אין דעם אור פון אינעם חשך הגלות, און דורך דעם וועט מען זוכה זיין אז במהרה בימינו טאקע זאל זיין יהפכו ימים אלו, די ימים פון עשרה בטבת וואס הייבט זיך אן אויכעט חודש טבת פארבונדן מיט חשך הגלות, זאל נתהפך ווערן ימים אלו לששון ולשמחה למועדים טובים, אז מען זאל זוכה זיין טאקע אז זאל נתהפך ווערן דער גאנצער חשך הגלות, און זאל זיין והיה השם לך לאור עולם, במהרה בימינו על ידי משיח צדקינו לגאולה האמיתית והשלימה.